דא איז נאך א פרשה וואס אויב מען וואלט מיך געבעטן עס צו צוטיילן וואלט איך עס צוטיילט אנדערש, אבער די פרשת קרח איז צוטיילט דא אויף צוויי פרקים אפשר דריי, ווענדט זיך ווי מען וויל ממשיך זיין די פרשה פון קרח ביז די סוף פון די פרשה, לאמיר נאר חזר'ן די פשוט'ע כללים פון די מעשה, ס'איז דא ויקח קרח, נישט קלאר וואס די ויקח טייטשט, וואס האט ער גענומען, אבער ס'איז דא דריי סארט מענטשן, קורח, דתן און דתן ואבירם, און נאך א ליסט פון מענטשן וואס זענען בני ראובן, מ'קען אלע זאגן אליאב וואס איז געווען אייניקל פון ראובן, זון פון ראובן אויך, סאו דאס זענען צוויי סארט כללים, קורח און דתן ואבירם, דאס איז די ערשטע פסוק אזויווי א העדער, און חוץ פון דעם איז צוזאמגענומען נאך מענטשן, צוויי הונדערט און פופציג מענטשן, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, אפשר איז דאס אלץ געווען פון ראובן, אפשר נישט, מ'קען זען באלד אז ס'איז געווען נאך מענטשן וואס האבן עפעס זיך צוזאמגעשטעלט מיט קורח. יעצט קורח אדער די גאנצע מענטשן וואס קורח נעמט צאם אפשר אזוי ווי קורח'ס אודיענץ טענה'ן אז משה און אהרן האבן גענומען צופיל כל העדה כולם קדושים דאס איז בעצם א זאך וואס משה אליינס האט געזאגט אפאר מאל און וואס זענען זיי זיך מתנשא און משה אזוי ווי געזען פריער איז נופל על פניו ער זאגט נישט גארנישט אבער למעשה טראכט ער א עצה אדער ער בעט זיך ס'דא צוויי צוויי מימרא'ס דא וואס משה רבינו זאגט ערשטע זאך איז די איידיע פון נעמען די מחתות קורח זאל נעמען און לייגען אש און קטורת און דורך דעם וועט זיין א טעסט כאילו איז זייער וויכטיג א וועג פון מברר זיין זאכן יא אונז זעהן למשל אין נאך די א סוטה און נאך די אנדערע זאכן וועט מאכן א טעסט און זעהן צו די אייבערשטער איז מקבל זיין מנחה מיר זעהן שפעטער דאס איז וויכטיג און חוץ פון דעם רעדט ער מיט קורח סתם באופן כללי נישט אז מצד די אייבערשטער גייט ווייל דאס איז שוין ער וויל בעצם אים אפרעדן פון דאס טון אליינס ער זאגט וואס פעלט דיך האסט דאך שוין אסאך באקומען האסט דאך שוין ביסט דאך א לוי דו האסט דאך לעמוד לפני העדה און אזוי ווייטער. און וואס ווילסטו נאך? ביסט נועד לפני ה', ס'הייסט דאס איז טענות אויף אים, דאס איז נישט, צוויי זאכן וואס משה זאגט. יעצט איז דא א מעשה מיט דתן ואבירם, דתן ואבירם זענען נישט געווען אזוי ביי די משכן, זיי זענען פון ויקהלו לפני משה, זיי זענען צו זיי געווען פריער אדער זענען שוין אהיים געגאנגען, וויאזוי מען וויל פונקטליך מיישב זיין די ענינים, אבער משה רופט זיי, זיי שטייען זיי זענען ביי זיי אינדערהיים, מ'וועט זען שפעטער קלאר, און משה רופט זיי. און וואס טוען זיי? זיי פאלגן נישט, לא נעלה, אונז קען מען, אונז קומען נישט צו דיך, יא, דו קום צו אונז, אונז זאלן נישט גיין צו זיי, און זען שפעטער משה גייט טאקע צו זיי. אבער זיי ווילן נישט קומען, כאילו ס'איז א חוצפה, זיי האבן זיך מתחצף צו משה, און זאגן וואס הייסט, האסט אונז גענומען אין די מדבר, זיי האבן א טענה באופן כללי אויף די גאנצע זאך, אזוי ווי די מתלוננים האבן כסדר טענות, ס'איז שוין געווען בעסער אין מצרים, דאס איז בעצם די טענה פון דתן ואבירם אנדערש פון די טענה פון. קורח. און אויף דעם זאגט משה אל תפן אל מנחתם, אז אז ס'איז נישט געווען קיין מנחה, אבער מ'זעט אז ענליך אזוי ווי ביי קורח זאגט ער די צוויי, אז די צוויי זאכן כאילו איז דא די צוויי זאכן דא דאס אל תפן אל מנחתם כאילו די אייבערשטער זאל נישט מקבל זיין זייער מנחה וואטעווער דעט איז פונקטליך, און חוץ פון דעם גייט ער שפעטער גיין רעדן מיט דתן ואבירם מ'גייט פרובירן צו רעדן מיט זיי. אינצווישן גייט מען ווייטער מיט די פלאן פון די מחתות וואס קורח גייט ברענגען, זיי אלע ברענגען עס טאקע, און אזוי ביי די צו ביי די נקודה קומט די אייבערשטער וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר און ער זאגט אכלה אותם כרגע זייער ענליך צו וואס ער האט געזאגט פריער ביי די מרגלים און אנדערע מאל איך גיי מיט פארטיליגען די גאנצע העדה ס'הייסט די עדה אפשר מיינט עס גאנץ כלל ישראל אזוי איז משמע דא ס'הייסט ווי קרח האט מקהיל געווען נאך מענטשן און אפשר נאך מענטשן האבן זיך צוזאם געשטעלט און אמאל איז דא אזוי ווי די כעס איז גורם גובר אויף יעדע איינע און אויף דעם בעט משה און אהרן ויפלו על פניהם פאר די אייבערשטער זאגט האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף פארוואס זאלסטו הרג'נען יעדער איינער, און וועגן דעם זאגט די אייבערשטער אקעי סאו ס'דא א עצה מ'קען ווארענען די עולם ס'הייסט ס'גייט דא זיין א קאלעקטיוו עונש עפעס א גרויסע עונש וואס מ'קען פארכאפט ווערן, אבער בעט די עולם מ'זאל זיך העלו מסביב למשכן קרח, דאס רעדט זיך דא פון די פון די ערד וואס גייט זיך עפענען יא. און מיילע גייט משה טאקע צו דתן ואבירם און ער רעדט אל כל העדה, און ער זאגט זיי זאלן זיך אפשיידן פון דארט, פן תספו אז עס קען זיך פארכאפן, און דתן ואבירם ווערן נישט נתפעל זיי גייען נצבים, און משה זאגט זיי די דרשה, די קלארע זאך, דאס שטייט נישט ווען די אייבערשטער האט אים דאס געזאגט אבער ער זאגט דעם, אז בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות כל המעשים האלה, דאס הייסט דתן ואבירם האט טענות אויף כל המעשים האלה, אז ער נעמט זיי פון מצרים, און ער מאכט זיי משוגע אין די מדבר, און זאגט אז די אייבערשטער וועט מאכן די וירדו חיים שאולה, זאל זיך עפענען די אדמה, און. דאס וועט זיין די סימן, און אזוי און אזוי געשעהט טאקע, און די עולם לויפט אוועק, ס'הייסט ס'ווערט טאקע די הפרדה, די דתן ואבירם, זייער גאנצע עולם און אפשר אויך קורח, נישט שטייט נישט קלאר ווי קורח איז געשטאנען, ווערן פאלן אריין אין דער ערד, און די רעסט פון די אידן, די אנדערע אידן, ווער אנטלויפן זיי גייען צו ערגעץ אנדערש. און חוץ פון דעם, צוריק צו די ענין פון די מחתות, פון די מענטשן וואס האבן געברענגט די מחתות, ווערן אויך פארברענט מיט א פייער, ס'דא די צוויי זאכן, כאילו די כבוד השם וואס קומט, טוט די צוויי זאכן, ס'מאכט די נבלע באדמה און ס'מאכט די פייער וואס פארברענט די קורח און די וואס האבן געברענגט, שטייט נישט קורח, קורח שטייט פריער, ס'שטייט דא, נישט קלאר ווי קורח איז געווען, אבער על כל פנים די פינף צוויי הונדערט פופציג מענטשן, דא זעהט מען אז אט די צוויי הונדערט פופציג מענטשן, זיי האבן געמאכט די טעסט פון די קטורת, סאו דתן ואבירם איז געפאלן אין די ערד. די צוויי הונדערט פֿופֿציק מענטשן וואס מ'האט געזען פריער וועגן זייער פאר דעם שטייט אפשר קריאי עדה מועד נשיאי אז מענטשן וואס האלטן זיך קענען ברענגען קטורת האבן זיך פארברענט געווארן טאקע מיט די קטורת.